איך ווייס נישט ווער האט מחליט געווען צו טיילן די מעשה פון די מרגלים אויף צוויי פרקים, און אויב שוין יא צו טיילן, דארף מען עס לכאורה צו טיילן אנדערש, אבער אונז האלטן דא, און גייען בערך אויפן סדר. די ערשטע זאך איז דא א ציווי, די אייבערשטער הייסט פאר משה, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. וואס איז דאס ויתורו? אינטערעסאנט אז די לשון ויתורו שטייט דא, און עס שטייט אויך אין די זעלבע פרשה שלח, סוף פרשה ולא תתורו, אבער וואס איז די טייטש פונקטליך שפיאנירן? וואס מיינט עס? וואס זיי גייען טון? ס'שטייט נישט דא די אייבערשטער זאגט נישט וואס זיי זאלן טון, וואס זאלן זיי אויסגעפינען, וואס וואס זענען זיי געמאכט פאר די מענטשן סשטייט נישט דא, סשטייט נאר משה אין זיין ציווי צו די מרגלים גייט דאס זאגן, אבער דא שטייט נישט, און ביי ספר דברים שטייט שוין יא וואס די עולם האט געפרעגט, דארט איז אביסל אפשר אנדערע פרטים פון די מעשה אדער אנדערע בליק אויף די מעשה, אבער דא שטייט נישט, שטייט וואס זעט יא אויס איז מודגש און די אייבערשטער זאגט וועם מען זאל שיקן, אז ס'דארף זיין איש אחד למטה, כל נשיא בהם, און דאס איז א זאך וואס ספר במדבר באופן כללי איז עוסק, ווער זענען די נשיאים, אז ס'דא צוועלף שבטים ווער דארף זיך זיין נשיא און זיין דזשאב, זעט אויס אז דאס איז וויכטיג אלס חלק פון די ספר. און ס'איז אזוי וויכטיג צו וויסן ווער זיי זענען אז זאל מען האבן א ליסט פון זייערע נעמען, די נעמען זענען אנדערע נעמען, ס'איז נישט אנדערע שום אנדערע פלאץ טרעפט נישט אז די זענען געווען די נשיאים, ווייסט מען אז דאס איז עפעס ספעציעלע נשיאים, נישט קלאר וואס איז די פשט ווי זענען געווארן נשיאים, אפשר נשיא איז געווען אפאר סארט נשיאים, און ס'דא א ליסט, פאר ראובן פאר שמעון אזוי ווייטער. אינטערעסאנט אז יוסף שטייט נישט צוזאמען, ס'דא צוויי פאר יוסף פאר אפרים און פאר מנשה, אבער ס'שטייט נישט למטה יוסף פאר אפרים שטייט עס שפעטער, און אן אינטערעסאנטע זאך אז זייערע נעמען זענען אזוי וויכטיג אז יהושע בן נון האט משה געטוישט פאר יהושע, פארשטייט זיך אין המשך גייט זיין זייער וויכטיג דער יהושע, אבער עפעס אן אינטערעסאנטע וואס די טייטש פון דעם שטייט נישט, מדרשים און רשי יעדער איינער ווייסט אבער עפעס א מאדנע, ס'איז עפעס א פארשאדאווינג דא. און יעצט געבט זיי משה אינסטראקשענס, און משה געבט זיי צוויי סארט אינסטראקשענס, קודם דירעקשענס, אזוי גייטס דא ארויף בנגב, ועליתם פון אונטן דרום פון ארץ ישראל, גייען זיי אל ההר, הר איז בעצם ווי ס'איז מדבר יהודה, ווי ס'איז די, וואס אונז רופן ההר, ס'איז א שטח אין ישראל וואס הייסט אזוי. און ער בעט זיי זאלן טשעקן, וואס זאלן זיי טשעקן? קודם כל אין וואסערע ארץ איז עס, צווייטנס די פאלק, צו זיי זענען שטארק אדער שוואך, דריטנס איז נאכאמאל הארץ, וואס די פאלק וואוינט, צו ס'איז טובה אם רעה. נישט קלאר, פריער געשטאנען נאר מהי איז די זעלבע ווי די ארץ, איז דאס א אנדערע זאך, נאך א זאך די ערים וואסערא סארט שטעט זענען זיי, ס'איז מחנים צו אפענע שטעט אדער פארמאכטע שטעט מבצרים, נאך א זאך איז צו די ארץ איז שמנה אם רזה, איז לכאו' די דריי ארץ זענען אנדערע סארט זאכן, אמאל דארף מען פלאנצן תבואה איז איין זאך, צווייטע זאך איז דא טובה אם רעה, נאכדעם איז דא צו ס'איז שמנה אם רזה, ס'איז אלץ דריי פרטים פון די ארץ, און ער לייגט דערצו והתחזקתם זיך שטארקן נעמען פרי ארץ, וואס דארף מען זיך שטארקן צו נעמען פרי ארץ? אדער ווייל די מענטשן וואס זענען דארט זאלן נישט מורא האבן פון זיי, אדער ווייל מ'גייט זען ס'גייט זיין זייער שווער צו טראגן. און ווען שיקט ער זיי בימי ביכורי ענבים, ס'הייסט דאס איז פארוואס זיי ברענגען צוריק ענבים און למשל רימונים און תאנים, ס'זענען זאכן וואס וואקסן שפעטער אין די זומער, נישט קיין תבואה וואס וואקסט אביסל פריער. חלק ג', זיי גייען טאקע, און זיי גייען אויפן וועג פון מדבר צין ביז רחוב לבוא חמת, שטייט די סדר ווי זיי זענען געגאנגען בנגב און זיי קומען דארט אן צו חברון, און דארט זענען דא די דריי מענטשן, אחימן ששי ותלמי, וואס זענען זיי די חברה? שטייט נישט דא, אפשר גייען מיר עס אויסגעפונען באלד. און זיי גייען נאך א פלאץ וואס הייסט נחל אשכול און נעמען פון דארט א אשכול, פאר דעם הייסט עס נחל אשכול, דו ווייסט העלפט אונז נישט קיין סאך, זעט אויס שפעטער האט מען געוויסט אז ס'דא א פלאץ וואס הייסט נחל אשכול אבער דא האט עס נאכנישט געהייסן אזוי, עס שטייט נאכדעם, שפעטער האט מען עס אזוי גערופן, און עד כאן, יעצט קומען זיי צוריק, עס האט גענומען פערציג טעג אזוי לאנג, זיי קומען צוריק, און זיי קומען צוריק צו מדבר פארן, קדש, נישט געוויסט, שטייט, ס'נישט געשטאנען פריער וואס מען האט זיי געשיקט.

שטייט אויך נישט נאך אז אין דריי איז פריער געשטאנען זיינע נעמען אבער וואס וואס מיינט עס דאס? נאכדעם זאגן זיי א מאפע ווי וואוינט יעדער אין די נגב איז דא עמלק נאכדעם די חתי יבוסי אמורי אויף די האר און די כנעני אין די ים ועל יד הירדן קיצור זיי גיבן א מאפע בעצם פון ארץ ישראל ווי די עולם שטייט זיי זאגן נאך גארנישט למעשה האבן גארנישט געזאגט און ס'זעהט אויס די עולם האט שוין פארשטאנען אז עפעס אז ס'איז שווער ס'קען זיין שווער כובש זיין און כלב מוז זיי אנשרייען ויהס כלב את העם ער זאגט זיי מ'וועט יא קענען נוכל לה טאקע דא אסאך גוים פון אלע וועגן מ'וועט זיך אן עצה געבן. אבער די אנשים אשר עמו זיי זאגן ניין מען וועט נישט קענען, כי חזק הוא ממנו. ס'הייסט, זעהט אויס אז דאס איז געווען במובלע האבן זיי דאס געמיינט פריער ווען זיי האבן מאריך געווען, דאס איז בעצם א זאך וואס משה רבינו האט זיי נישט געפרעגט, ער האט זיי נישט געפרעגט צו וואוינען, עס שטייט נישט ווי וואוינט יעדער איינער. דאס האבן זיי צוגעלייגט דא, עמלק און חתי און אזוי ווייטער.